א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, איך וויל ארויף לייגן איין וויכטיגן מעסעדזש וועגן שמחה אייכנשטיין וואס ער איז א זידידידידיטשויבער אייניקל, פון רבי יצחק אייזיק פון זידיטשויב וואס מלאכים און שרפים האבן געציטערט פאר אים, עניוועי, און אלע מוסדות האבן געהייסן מען זאל פאר אים וואוטן ווייל ער האט זיי צוגעזאגט גרויסע זאכן, און ער האט געוואוט'ט פאר א לאו אז מען זאל דורכפירן א געזעץ אז טאמער ס'איז דא אזא טרענסדזשענדער אזוי ווי עבי בעיבי שטיין וואס רעדט זיך איין ער איז א

צו ער זאל שיקן זיין זון צו ווערן א דאקטאר, צו ער זאל שיקן זיין זון צו ווערן א רב, זאגט ער ס'איז בעסער צו זיין א רופא חולים ווי א מתיר אסירים, יעדער ווייסט וואס דאס איז אבער נעבעך. א איד האט מיר פארציילט אז אמאל איז ער געפארן מיט זיין קליין קינד צום סאטמארער רב, אויפן וועג זאגט ער אז מ'פארט זעהן א ערליכן איד, א רעבע אן ערליכן איד, פרעגט דאס קינד דעם טאטן, טאטע, יעדער רבי איז אן ערליכער איד, און דער איד פארציילט עס נאך פארן רעבן, האט דער רבי געגעבן א קרעכץ, אוי איז שווער צו זיין א רבי אן ערליכער איד, יא יא רבותי ס'איז גוט אנייעס, די רבנים האבן אפגעפירט דעם דור, זיי האלטן עס נאך אין איין אפפירן. איך גיי אנהייבן מיין יעדן טאג'דיגע דרשה מיט די נעשאנעל ענטעם, The Development of the Boys and the Girls Body.

איז ענין פארשטיי איך אז ער איז שוין געווען א חתן האט ער שוין דאך גענומען כלה לעסענס ניין? אבער ווי קומט עס אז ער זאל רעיפן זיין שוועסטער פון פערצן און יעצט איז מען געוואר געווארן אז די זיבעצן יעריגע שוועסטער האט ער אויך שוין נעבעך גערעיפט? דו יו סטופיד פיפעל סטיל טינק אז אין לערנען די קינדער דע דעוועלעפמענט אוו דעיר באדי ליגט אין דעם סעקס? ס'איז נעיטשער. מען מוז מסביר זיין די קינדער אז קיינער טאר זיך נישט ארויפלייגן אויף זיי, און דער זיידע טאר זיי נישט שטעלן צווישן די פיס. איך הייב נישט אן צו פארשטיין ווי ס'ליגט אפילו ענקער פאליסי. ס'ליגט דאך אין ערגעץ נישט. ס'איז דאך א שאנדע צו טראכטן אז מ'לערנט נישט מיט די קינדער וואטעווער העז טו בי דאן ענד וואטעווער העז טו האו דעי העוו טו טעיק קעיר אוו דעיר באדי ענד סאו פארט ענד סאו אן. איי דאנט אנדערסטענד דיס האול טינג, די גאנצע שטאט דא אין ארץ ישראל איז אויף, איבעראל רעדט מען דערפון, נישט דא א גאס וואס מען רעדט נישט דערפון און א שול וואס מען רעדט נישט דערפון, ער האט גענומען זיין שוועסטער און ער איז שוין א חתן און ער האט איר גערעיפט מיט כח און זי האט געשריגן זי וויל נישט און זי זעט אויס צו זיין זייער א פרומע זי האט אפילו נישט געוואלט זאגן די פאליס ווער עס האט עס איר געטון. זי האט נישט געוויסט אז שרייבן לשון הרע טאר מען אויך נישט, האט זי געזאגט די פאליס זי וועט עס אראפשרייבן. וואס גייט פאר מיט אונז? ווי זעמער אונז פארקראכן? אונז זעמער דאך למעשה ארויס פון מארעמאריש, סאו האו דיד ווי טעיק אלאנג מארעמאריש וויט אוס? ווען וועט מען זיך שוין אפלאזן פון דעם מארעמאריש? ס'איז ממש נישט צו פארשטיין. ס'איז נישט צו פארשטיין. א מיידל דארף נישט אזויפיל וויסן אז הר באדי איז נאט עלאוד טו בי אין קלאוז קאנטעקט. מיט א מיידל, אפילו מיט א ברודער, און אפילו נישט מיט א טאטן, און אפילו נישט מיט א זיידן. ווען אר יו גאנא סטארט רעיזינג די ווייט פלעג און סעינג רבי נחום איז געווען גערעכט אלע יארן? און ווען אונז וואלט מיר אים געפאלגט וואלט מיר אונז געפארן זייער גוט. בהמות וואס איר זענט האט מען דאך שוין פארלוירן אזויפיל קינדער. וויאזוי עס אפשטעלן, ווער האט אונז געגעבן די גיידליינס פון צניעות? זלמן לייב פיליפ וואס ער זיצט און ער שטופט אריין אין. תּחוס פֿון זײַן שוואָגער, ער האָט, ער שטופּט נישט, ווײַל זײַן שוואָגער איז שוין טויט, ס'איז זײַן אַנדערער ברודער, דער וואָס האָט אַרויסגעגעבן דעם פּרשת הכּתר? ווער גיט אונדז די גײַדלײַנס? צו די בהמה, דער ר' חיים-מנשה פֿרידמאַן, דער אויסגעוועפּטער דיין? איך ווייס איינער, איך בין, איך בין מיטגעגאַנגען מיט איינעם, ער האָט אים געפֿרעגט אַ שאלה וועגן גיין מיט דזשולערי אום שבת. גייט ער זאָגן, טוטס וואָס יעדער טוט. וואס איז דען א מין ענטפער איז דאס? דו רעדסט דא פון באקעס פון מענטשן וואס האבן נישט קיין ערפארונג און זיי ווייסן נישט קיין חינוך, לערנען זיך צו גיין לערנען ביי אנדערע מחנכים וואס זענען דורך סקולינג מיט אלעם טאר מען דאך נישט, ווייל דאס איז דאך מינות און כפירה. סאו ווי וועלן מיר אונז אנקומען אין די ענד אוו די דעי, וויאזוי דאס איז מעגליך אז זי זאל זיך האבן געלאזט רייבן בשעת ווי ער האט איר נאך איינגערעדט אז דאס איז א מצוה?

ווען דאס געשעהט ווען נישט צו ווען דאס מיידל לאזט זיך נישט צו ס'קומט נישט צו אז זי איז געווארן פרעגנענט צו ס'קומט נישט צו אז מען האט איר געמאכט אן אבארשען דאס איז דאך שוין די האול ניין יארדס דא פעלט דאך שוין כלום חסר מבית המלך דא פעלט דאך שוין גארנישט איז וויל איך ענק פרעגן א שאלה דאס איז געשעהן אויף א בעסערן אופן ווי ווען מען פלעגט הערן מיין האטליין צו ווען מען הערט נאך היינט מיין האטליין דאס איז אויף אסאך א בעסערע מדריגה. פארוואס? ווייל גיב זיך א חיים לייב שטערן פאלט אזוי ביי? ס'איז דא אן אור החיים הקדוש וואס דער אור החיים הקדוש זאגט אם בחוקותי תלכו, זאגט דער אור החיים הקדוש זייער אסאך פשטים דארט, איז איינע פון די פשטים איז אויב דו לערנסט די הייליגע תורה דעמאלטס קענסטו גיין אין דעם אייבערשטנ'ס דרכים און טאמער נישט קענסטו נישט. זאגט ער למשל, איינעם וועט בייפאלן אז אזוי ווי יום כיפור איז דאך דער הייליגסטער צייט פונעם יאר, עט ער גיין מאכן תשמיש מיט זיין ווייב יום כיפור, ווייל דאס קינד וואס עט געבוירן ווערן עט זיין א גרויסער צדיק, ווייל ס'איז דאך די הייליגסטע צייט פונעם יאר. דערווייל ווייסן מיר דאך אונז אבער, איינע פון די זאכן וואס איז אסור יום כיפור איז תשמיש המיטה, מ'טאר נישט וואוינען מיט די פרוי.

און מיר נאכגעלאפן, אה, רבי נחום, רבי נחום, און איך האב מיך דערשראקן, איך האב געמיינט ווער ווייסט וואס ער וויל, אפשר וויל ער מיך אנכאפן די ביצים, אבער אזוי ניין, ער האלט ווייט פון דעם, ער זאגט איך בין דא אין בעלזא איינגעשטעלט און איך וויל אייך זאגן די דרשה וואס איר האט געזאגט מען זאל נישט נאכלויפן די ספרדישע מיידלעך איז געווען אזא געלונגענע דרשה אז איך האב עס נישט געקענט זאגן ווייל איך בין א מגיד שיעור און איך וויל נישט מען זאל פארלירן דעם רעספעקט, אבער. כ'האב געלאזט יעדער זאל עס הערן, און איך ווייס זיי האבן עס אלע געהערט, ווייל איך גיי אין די גאס, זיי קומען און זיי גייען, אויף די באסעס, מען פארט, מען טרעפט זיך דאך, איך מיין ס'איז דאך א לעבעדיגע וועלט, אלע לאכן זיך אונטער. וויל איך פרעגן יעצט א שאלה, איז דאך עפעס א פראבלעם אז א בעלזער בחור האט געהערט מיין האטליין וואס איך האב מסביר געווען אז מען זאל נישט נאכלויפן דא די מיידלעך ווייל ס'איז ספרדישע מיידלעך און דער עולם וועט עס נישט טאלערירן, איז דער עניטינג ראנג וויט דיס? איך דערהער נישט, עס איז נאר. אונז האמיר נישט געהאט קיין חינוך, און דער רמב"ם, אז עטס קוקן אין דעם רמב"ם, דער רמב"ם זאגט אז אין די ערשטע צייטן ווען די וועלט איז באשאפן געווארן, ס'איז נאכנישט געווען קיין תורה, איז געווען דער דור אנוש האט אנגעהויבן צו טראכטן, דאס איז דער באשעפער, דאס איז דער באשעפער, איינער האט געהאלטן די זון איז דער באשעפער, איינער האט געהאלטן די לבנה איז דער באשעפער, נאר מ'האט אנגעהויבן צו זען ס'קען נישט זיין, ווייל דאס גייט אראפ ביי טאג, דאס גייט אראפ ביי נאכט, איז התחילו הדעת לשבש. ס'האט אנגעהויבן צו ווערן פארקרימט, מ'האט נישט געוואוסט, איז שפעטער ס'איז געקומען, דער אייבערשטער האט אונז געגעבן די גרויסע צדיקים דארטן, שם ועבר מיט אנדערע, זיי האבן שוין געוואוסט די אלע זאכן, ווייל ס'איז געקומען מלאכים פון הימל, זיי האבן זיי דאס אלעס אויסגעלערנט, דא ספר רזיאל המלאך, ס'איז דא אנדערע, און מ'האט געלערנט אין שם ועבר, ביז דער אייבערשטער האט זיך באוויזן פאר אונז, נאך זעקס און צוואנציג דורות, און ער האט אונז אויסגעזאגט דעם גאנצן אמת, אז ס'איז דא א באשעפער, ס'איז דא אן אחד יחיד ומיוחד. און דעמאלטס האט דער עולם אנגעהויבן צו טרעטן אויפן אמת, אויפן פּעט פון אמת, יעדער האט פארשטאנען אביסל אנדערש לויט זיין מדריגה, אבער ווען מענטשן האבן אליינס געמאכט פילאסעפי וואס דאס איז א באשעפער און וואס דאס איז די בורא מיטן בריאה, זענען מיר זייער ראנג געפארן, ס'איז קלאר און דייטליך אז ווען מ'האט דאס געמאכט זענען מיר אונז געפארן זייער אין די בלוט, יעדער האט אנגעהויבן צו האלטן אויף אן אנדערן אז דאס איז א גאט, די זון, די לבנה, אנדערע זאכן, איז וועגן דעם וויל איך ענק מסביר זיין, עטס מוזטס אנהייבן צו פארשטיין איינמאל פאר אלעם, אז עטס קענטס נישט בויען אן אייגענעם רעלידזשען, עטס קענטס נישט, יאשקע פאנדרעק האט געבויעט אן אייגענעם רעלידזשען, ער האט געבויעט א רעלידזשען אז ער איז רחמנא לצלן א א זון פונעם. חס ושלום, פון גאט, רחמנא לצלן. כ'האב געזאגט, ווען ער איז כאטש א נארמאלער מענטש, און ער שטעלט זיך צו אלס א זון פון גאט, וואלט איך שוין נישט ברוגז געווען. ער האט זיך נאך צוגעשטעלט אלס זייענדיג א ממזר. מערי, מ'האט נישט געוואוסט ווער די טאטע איז, די מאמע האט מען געוואוסט, די מאמע און דעם טאטן האט מען נישט געוואוסט. באט די מאמע איז געווען א גוטע זונה. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ווען מ'ווערט פארקרומט, און מען ארבעט מיט פילאסעפי איז צרות. אפילו אברהם אבינו, ער האט דאך נישט געוואוסט פונקטליך, עס האט זיך דעמאלטס דעוועלעפט אז דער אייבישטער האט זיך באוויזן פאר אים, איז דער גרויסער אברהם אבינו, זאגט אויך די גמרא אז זיינע נירן, די כליות, האבן אים געלערנט חכמה, דער אייבישטער האט געזען ער זאל נישט אוועק גיין פונעם גלייכגעוויכט, און דער אייבישטער האט זיך באוויזן צו אים מיטן בעל הבירה, אני הוא בעל הבירה, ער האט געהאט התגלות אלוקות די גאנצע צייט ער זאל נישט פארפארן. ביקאוז עווריבאדי וואז אין די בליינד דען, יעצט איז געקומען א מלא לבנה יצחק לבנה שטערן מיט נאך אפאר שמעק פון סאטמאר וואס א שטיקל גמרא האבן זיי נישט געקענט זיך אפלערנען, א פסוק חומש אויך נישט, און זיי האבן אנגעהויבן מסביר צו זיין וואס דאס איז צניעות און וואס דאס מ'מעג מיט וואס מ'מעג יא רעדן מיט קינדער און וואס מ'טאר נישט, און דער סוף איז אויסגעקומען מ'האט שוין נישט געברויכט רעדן, ברוך מרדכי האט געמאכט הלכה למעשה, אנגעטאפעוועט טויזענטער קינדער. און נישט נאר ער, נאר יחיאל ברוינער מיט אלע שקצים, אויף ווי זענט עטס אנגעקומען? עטס האלטס אז עטס האלטס בעסער ווי ווען מען וואלט געלערנט די קינדער די גאנצע צייט? וועל טינק איט אווער, עטס האלטס נישט בעסער, עטס האלטס אסאך ארגער, און דאס איז זייער א שווערע פראבלעם, עטס זענטס פארקראכן, צוריקקריכן איז זייער שווער, ווייל ס'איז נישט דא דער מענטש וואס קען נעמען די גאטס און די קארידזש, איך האב זיי געזאגט איך האב זיי אלע אין דר'ערד, וואס עט עטס מיר טון? עטס מיך שיסן און דער אייבישטער וויל איך בלייבן לעבן? איך האב נישט קיין מורא פאר די זאכן, און ברוך השם איך בין דא, ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כולכם היום, איך האב ענק אלע אין דר'ערד, מיט אלע ענקערע שייגעץ שטיק, אבער דאס זאלט עטס וויסן אז קיינער האלט נישט אז דעם אלעס צניעות וואס עטס האטס געוואלט איינפירן איז געווען ווייל עטס האטס געמיינט דעם אייבערשטן, נאר וואס עטס האטס געמיינט איז אז מען זאל נישט רעדן פון די זאכן, און ממילא עט יעדער מלמד האבן פרי פאר אלל מיט.

פלעגט זיך פארדינגען אויף א האלב יאר, פארוואס האט דאך געדארפט מאכן ביזנעס אין די דערפער, דער בעל הבית אוועקפארן א וואך אויף לייפציג, קויפן און פארקויפן, ווי געווען זיין ווייב און די קינדער, ביי זיך אינדערהיים ערגעץ אין א בעיסמענטל, וואס האט מען געטון? ס'איז געקומען ויהי בחצי הלילה הוא ענין אין נורא עלילה האט זיך אויפגעשטעלט די זאך, די מעשה, זיי גאנגען כאפן פרי מי, זי איז אים געקומען זאגן קענסט קומען, קיינער זעהט נישט, יעדער שלאפט.

קעגן גרויסע זענען נישט באגלייבט שטייט ר' יוסף שאול אין די תשובות איז אין עכטן ערשטן חלק זיי זענען באגלייבט ווייל א קינד מאכט נישט אויף אזא מעשה און מ'האט דעם מלמד ארויסגעווארפן ווייל איז נישט געווען דעם סאטמאר קק מען זאל זיך אננעמען פאר די שקצים איז למעשה דאס איז אלץ געווען דאס איז די אולדעסט גענג וואס איז דא מען האט געוואלט אמאל מבטל זיין די זנות אין אמסטערדאם דארטן קען מען זיך צוגיין צו יעדע שיקסע וואס זיי האבן נאקעט אויסגעטון ביי א וויטרינע הייסט

יא יא יעדער האט ביזנעס, עניוועי. און וואס איז געווען איז אז זי איז געווען זייער א תמימות'דיגע און ער האט איר איינגערעדט אז ער טאמער עט ער וואוינען מיט איר עט מאכן א בעיבי עט דאס זיין משיח האט זי געקלערט נו אז משיח עט קומען נו שוין איז דאך גוט סא האט ער געוואוינט מיט איר און עס איז נישט געבוירן קיין משיח ווען די מאן איז אהיים געקומען האט זי אים פארציילט וואס דא איז געווען קיצור ער איז געגאנגען ער האט אנגעפרעגט א שאלה און איינער פון די גדולי הפוסקים פרעגט ער צו דאס הייסט א אונס צו א מפתה, ווייל למעשה האט ער דאך איר מפתה געווען מיט א ליגנט, קען זיין דאס הייסט א אונס ווייל זי האט געמיינט זי גייט ברענגען משיח'ן, שרייבט ער צוריק א תשובה זאגט ער אזוי, דאס הייסט א געהעריגע מפתה, ווייל א אידישע טאכטער דארף וויסן זי טאר נישט זיין אפן פאר קיינעם, און אפילו ווען משיח אליינס קומט זאגן אז איך וועל קומען אויב דו וועסט וואוינען מיט יענעם, דארף זי זאגן אנטשולדיגט איך טאר נישט.

וואס ס'הייסט ביי ענק צניעות הייסט נאך ביים אייבערשטן ניבול פה, און וואס ס'הייסט ביים אייבערשטן ניבול פה הייסט ביי ענק צניעות, וויאזוי זאגט דארטן דער רבי ניסן גאון אין די וידוי את אשר אסרת התרתי, און פארקערט, ווער האט ענק איינגערעדט, ווער האט ענק געגעבן ווי מ'זאגט די גיידענס אין לעבן וואס דאס הייסט צניעות און וואס דאס הייסט נישט צניעות? עז פאר עז איים קאנסערנד האט עס געהאט אזויפיל שמוציגע דורכפעלער דעט יו שודנט ביליוו יור סעלף וואס ווען ס'הייסט צניעות הייסט ביים אייבערשטן צניעות. יעצט וויל איך אביסל רעדן וועגן וואס עס גייט פאר אין טשיינע. סאיז דא א גאנצע מגיפה וואס טוט זיך דארטן און סקומט יעצט ארויס אז ביז יעצט האט מען אונז אפילו נישט אויסגעזאגט דעם אמת. מ'האט אונז געזאגט סאיז דא אפאר טויזענט, מען רעדט דא פון צענליגע און הונדערטער טויזענטער טויטע, אזוי זענען זיי שוין היינט מודה.

פלעדערמויז זיי עסן דאס פוי. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם נאר זיך אנצושטנארן, די אמת איז אז די אלע זאכן וואס ס'קומט פון טשיינע און פון אלע דיפרענט פארטס אוו די ווארלד האבן די אלע פראבלעמען. מיט קלענלינעס, מיט ריינקייט, ס'איז נישט געהעריג סענעטייזט, און מ'עסט שמוציגע זאכן, ס'איז נישט געהעריג אויסגעברענט נאכדעם ווען מ'קלינט די טעפ, און ס'פארן אראפ משגיחים, מ'ווייסט נישט וואס ס'טוט זיך מיט זיך, מיר האט דערציילט א משגיח, נישט יעצט, יארן צוריק, ער איז געווען א משגיח ביי די טונא, צו ביי די סעמאן, איך דענק נישט פונקטליך, האט ער געזאגט אז די טשייניז זענען זייער שרוד חברה, וואס זיי טוען איז, זיי עפענען אויף די באקס פון די אנדערע זייט, און ווען זיי פילן אן דארטן צוויי טיערס צו וויפיל, לייגן זיי אריין די איבעריגע טרייפענע, און דו קענסט עס נישט דערקענען, ווייל ס'איז דאך צוגעמאכט מיט סקאטש טעיפ, ס'איז שוין צוגעמאכט די באקס, און ווען ס'איז געקומען צו דיר איז עס שוין געווען צוגעמאכט. דא איז דא א פיקטשער פון א איד מיט א לאנגע ווייסע בארד, און שטעל דיר פאר א לאנגע ווייסע בארד און ער איז ביזי מיט דראגס וסמים, איך בין זיכער דאס איז דער פון נ נח נחמ חברה אדער פון די וואס רבי נחמן טוט ארויסשלעפן ביי די בארד און די פאות צו ביים פיפיק איך ווייס שוין היינט גארנישט, איך זעה וואס פאר א פנים לעזער בערלאנד האט, מען האט אים שוין ווידער.

פארשטייסט אז דאס איז וואס דא גייט פאר? שעמט זיך נישט אזא אלטער איד מיט א לאנגע בארד, ווייס, מסתמא איז ער א זיידע פון אייניקלעך שוין, יעצט אויב דער אלטער גרענדפא איז אויף דראגס, פארוואס זאל נישט די נייע דזשענערעישן זיין אויף דראגס? יעצט אין וויליאמסבורג איז געשטארבן נאך איינער פון דראגס, א אינגערמאן, נעבעך, ס'איז א אומגליק, איך הער מ'האט אים שוין באצאלט זיבעציג אכציג טויזענט דאלער וויפיל ס'קאסט צו ריהעביליטעיטן און ס'האט זיך אויסגעלאזט מיט גארנישט, ער איז געווען אין די ריהעביליטעישן און ס'האט אים אנגע.

מעשי למלך איז געווען א שם דבר, ער האט געהאט אייגענע אין אונגארן ארויסגעגעבן יעדן חודש צו יעדע וואך א ירחון, און ער איז געווען א גרויסער מענטש, און ווי קומט הערשעלע ווייצענער אריין אין ווייצן? וואס איז דארטן געווען? און פארוואס איז נישט געווען אזא מלחמה אזוי ווי ס'איז געווען ווי סאטמאר רב האט אנגעפירט די גרויסע מלחמה דעמאלטס ווער ס'זאל איבערנעמען די שטאט פון ווי ער איז אוועק האט זיך געריסן ביז היטלער האט זיי אלע אויסגעריסן פארוואס איז נישט געווען די גרויסע מלחמה אזוי ווי ס'איז געווען און קראלע, וואס איז געשעהן? ניין, אז דו מוזט אונז אונז הייבן אן צו האבן גאנצע ספיקות אין די אמונה אין דעם ענין פון ווייצן, דו מוזט אונז מסביר זיין, חוץ דעם ווייצן דאך א גרויסע זאך, אין זכות פון ווייצן לעבט מען, ווייץ מאכט ברויט, לחם לבב אנוש יסעד, סא מאטי דו מוזט אונז ערקלערן וואס ס'גייט פאר מיט ווייץ, יעצט איך בין געווען אין קאליפארניע, איז געווען דארטן איינער א ווייצענער בעריש מייזעלס, סדאב מייז ווייס נישט ווער ער איז געווען א שוחט אין ביי די עדה החרדית נאכדעם איז ער געווארן א שוחט ערגעץ אוט אוו טאון אין אמעריקע ער איז ווייצען רב'ס א קינד ער איז געווען איז געווען א ליבאוויטשער האט מיך געפרעגט אזוי ווי ער וואוינט דאך אין קאליפארניע און ס'איז אייביג ווארעם און דער חברה'מאן וויל שלאפן ביי אים אין די סוכה נישט סוכות, סתם אזוי ווייל דארט איז דאך פיין ווארעם, האט ער מיך געפרעגט צו איך זאל אים אריינלאזן צו נישט, זאג איך ביסט משוגע ער וואוינט שוין צען יאר מיט א גוי אין די ווילידזש, מיט אן אלטן גוי וואוינט ער, האב איך אים געזאגט חלילה זאלסט אים נישט אריינלאזן, זאלסט אראפברענגען דאס גאנץ ליבאוויטש מיט דעם, שפעטער האט זיך טאקע אויסגעוויזן ער האב איך ארויס אין גאנצן לתרבות רעה און וואטעווער די סטארי איז, נאר כ'ווייס נישט היינט ווי ער איז אפילו. אבער אונז מוז מיר וויסן פונקטליך ווער ס'איז געווען דער אמת'ער ווייצען רב, צו דאס איז געווען דער. מעשי למלך צו דאס איז געווען ר' הערשעלע און דיין משפחה און ווי העוו טו נאו וואטס גאוינג אן ביקאוז אזוי קען מען אונז נישט אנגיין סאו טו אונז געבן אן ערקלערונג ס'איז אויך געווען א איד אין טאהש ער געהייסן הרב ר' בנימין זאב זוסמאן סופר ער איז געווען אן איידעם ביים ווייצען רב ביים מעשי למלך שפרה קאנעני זיין ווייב איז געווען א טאכטער שטייסט סאו טו אונז ערקלערן ווייל אונז זעמער אינגאנצען פארפלאנטערט אין ווייצען.

פרעגנענט, זי איז געווארן שוואנגער, זי האט געהאט מורא'דיגע בויך ווייטאג, די מאמע איז געגאנגען מיט איר צום דאקטער, און די דאקטער האט געזאגט זי זאל שוין אריין גיין אין שפיטאל, און ער האט מגלה סוד געווען אז זי איז שוואנגער, און מען גייט ארויס נעמען די בעיבי ווייל זי איז צו יונג און צו קליין, און זי האט צופיל יסורים, און שי'ז נאט גאנע בי עיבל טו גאו טרו איט, א פערצן יעריג מיידל, שוין, יעצט איך האב געוואלט פרעגן, ווען א מענטש הערט אזא זאך, ווער געט זיך נישט א שטעל אפ א מינוט און פרעגט זיך, איך האב דאך קינדער, מיידלעך, איך האב אייניקלעך מיידלעך, ווער לערנט מיט זיי? ניין, דאס איז מנוולות, חזר'ישע זאכן, דר'ערדליגערס וואס עטס זענט, סאטמער קאקמער, פוי א גרויל אויף ענק, שלמה הערצאג מעג זיך דרייען ביי די מיידלעך? וויגי מעג זיך דרייען ביי די מיידלעך? ווער געט א היתר אויף די אלע זאכן? דא אין ארץ ישראל האב איך שוין איינגעפירט אז ס'נישט דא אין א מיידל סקול ווי ס'דרייט זיך מענער מער, דעי פעיסד איט אוט, און די פרוי זאגט ס'איז אסאך בעסער, סאו. איי וואנא נאו ווען דער עולם וועט אנהייבן זיך אויפצואוועקן אז איך בין יא גערעכט? יעצט דער בחור איז א גערער בחור, ווען די פאליס האט מיך אויפגעקאלט זיי האבן עס מיר פארציילט האב איך זיי געזאגט טשעק אוט אלע זיינע חברים און טשעק אוט זיינע אנדערע סיבלינגס די ברודער און שוועסטער זענען זיי צוריק געקומען א טאג שפעטער אז דו ביסט גערעכט ס'איז דא א שוועסטער וואס זי איז שוין נישט פערצן זי איז שוין זיבעצן זאגט זי אז ער האט צוויי יאר געווען א רעגלמעסיגער קאסטומער מיט איר איר הערט וואס דא טוט זיך? אבער די גערער תקנות מוז מען איינהאלטן ווייל דאס איז הלכה למשה מסיני דאס האט אויסגעטראפן, דער גערער רעבע, דער וואס האט נעבעך פארלוירן א שטוב מיט צען קינדער, איז געווען א דעפרעסטער אלטער איד, ער האט שוין נישט געזען קיין תכלית אין לעבן, איז ער געזעסן און געפלאנט ווי אזוי מען קען מאכן ווייניגער קינדער אז היטלער זאל נישט האבן וועם אויסצוהארגענען, דעטס אלל איט איז, א גוטן סייקייטריסט האט ער געדארפט נוצן, ער איז געווען א הייליגער איד, איי דאנט דיסעגרי דעט. באט הי קוד העוו יוזד א גוד סייקייטריסט, נעמט אינגעלייט און מען טוט זיי אזוי דערנידריגן, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט כ'האב געוואלט זאגן פאר די אלע טאטעס וואס האבן קינדער און אייניקלעך יונגלעך און מיידלעך, וועלעכע מיידל גייט זיין א וויקטעם, ווי קריצט עס דער אייבערשטער ארויף אויפן חכמת הפרצוף, מען זאל וויסן, איז וויל איך ענק זאגן, ס'איז נישט דא קיין חכמת הפרצוף, ס'איז נישט דא גארנישט אויף דעם, ווען איינער א מנוול האט א שמוציגן מיינד און א שמוציגן פיפיק כאפט אים אן דאס קטוכעס, הי דאזענט קער ענד הי דאזענט לוק, און ער שטופט אין עני לאך וואו ער קען אריינקומען, סאו בעסיקלי דעט מיענס דעט יעדעס קינד איז וואלנערעבל צו ווערן א סעקס וויקטעם און מען דארף זייער וואטשן אויף דעם, יעצט איך שטעל ארויף ס'איז דא אין אסאך שטעט און אסאך לענדער אין די וועלט וואו מיידלעך ווערן פארקויפט אלס סעקס סלעיווס, מען כאפט זיי אין די גאס, ער זאגט ער איז א שוגער דעדי וועט איר געבן אפאר דאלער און שי פאלס פאר איט און אלל אוו א סאדען איז דא א רעיפיסט און די רעיפיסט מאכט די זאך מיט איר און וואנס הי קילס הער הי רעיפס הער איז א ביטערער אומגליק שטעלט זיך פאר יעקב אבינו איז געווען א הייליגער איד ער האט געהאט א טאכטער דינה דינה איז געווארן גערעיפט דורך וועם דורך שכם בן חמור האט זי גערעיפט. האט זי נישט געוואלט ארויסגיין פון איהם אין שטוב מער, ס'איז זי שוין צוגעגאנגען, זי איז געווען גערעיפט, דער קאפ איז איר שוין געווען פארקלאפט, ווי זי האט געקלערט וואס ס'וועט שוין פון מיר אויסוואקסן, שי סעד די העל וויט די האול לייף, און זי האט געקענט באשטיין צו בלייבן ביים גוי. איז אריינגעקומען שמעון, שמעון האט אריינגעשטעקט א שבועה צווישן איר און צווישן אים, און ער האט איר געזאגט, איך וועל דיך ארויסנעמען פון דא און איך וועל דיך נעמען צו סעיפטי, דאונט ווארי, קום מיט מיר. איך וויל מיט דיר חתונה האבן. איי וויאזוי האט ער געמעגט חתונה האבן, ס'איז דאך געווען א שוועסטער? ס'דא פארשידענע תירוצים, און דאס וויל איך ענק זאגן, אפילו יעקב אבינו'ס טאכטער, שי וואס רעדי ענד פינישט טו גיוו אפ הער האול לייף, און דאס איז זייער זייער א שווערע זאך, רעיפ, און עוועריבאדי העז טו מעיק שור דעט היז טשיילד, דער סאן אר א דאוטער דאזענט פאל אינטו דיס. יעצט, נאכדעם ווען מ'האט זי אפגערעיפט, איז זי אזא שטיק קאליעקע, דעט שי דאזענט נאו עניטינג פראם גוד אר פראם בעד, זי איז פינישט פאר לייף. און דאס איז די האקעלע פארט וואס דא גייט פאר, איטס נאט כ'האב דיר געגעבן א פראסק, נישט א פראסק, א רעיפ קילס די ענטייער פערסאן פאר עווער, ווען די רעיפסט איינעם און נישט וואס איך זאג מען זאל עס טוהן, באט איף יו וואלט בי סמארט און יו וואלט טעיק א מאשעטי און וואלסט אים געהארגעט אויף טויט, האסטו נישט געטוהן אזא גרויסן פארברעך, נישט וואס מען טאר עס טוהן.

איטס אנבעליוועבל, מען טאטשן אזאלעכע זאכן וואס יו וואודענט איווען בעליוו דעט יענער איז נאכגעלאפן נאך די זאכן, ווייל דער חזר האט א שמיציגן פיפיק און א שמיציגן מיינד, און וואנס הי העז דאוס טו טינגס הי איז אףף די רייט טרעק. כ'האב ענק פארציילט, אפאר יאר צוריק האלט מיך אפ א פרוי אז איר מאן איז נישט אהיימגעקומען, ס'איז שוין דרײַ פארטאגס, ס'איז זומער, האב איך אנגעקאלט דארט ווי כ'האב געדארפט קאלן, זיי האבן געזאגט יא ער איז אנדער ארעסט אין א הונדערט און טווענטי פיפט סטריט און מעדיסאן עוועניו דארט איז דא א פאליס סטעישאן, וואס איז געשעהן? הי טרייד א פאליס הוקער, הי דידנט נאו שיז אן אנדערקאווער עידזשענט.

טו מעיק סעקס וויט מי? אר יו קידען? איי אופערד אים יו וואנע גאו ענד הי סעיס יעס ענד איי מעיד א דיעל האו מאטש איי וואנט ענד דעטס וויי ווי ארעסטעד אים. האט זי אנגעהויבן צו שרייען מיט אזא שמיציגע האסטו אויפגעטוישט פאר מיר איך בין דאך אזוי זויבער איך היט דיך איך וואטש דיך נידה'ס ווען ס'בליט מיר דעמטס לאז איך דיך דאך אפילו נישט מיך אנרירן דעיס האסטו אויפגעטוישט פאר מיר יו שוד בי עשעימד אוו יור סעלף איטס פארשטייט זיך אליינס קיין גרויס שלום בית איז שוין נאכדעם נישט געווען. וועגן דעם ביי ברכת כהנים זאגט מען יברכך ה' זאגט רשי בממון, און וישמרך מן המזיקים, נאכדעם איז דא נאך א גרסה יברכך ה' בבנים וישמרך בבנות, זאגט דער הייליגער סאטמארער רבי ביי בנות דארף מען האבן אן עקסטערע שמירה, אז דער אייבערשטער האט דיר געגעבן אזא זאך א מתנה, מעיק שור יו טעיק גוד קעיר אוו איט. געזאגט וואטש די גירל, וועגן דעם ארבעט מיר זייער שטארק אז ס'זאל זיך נישט דרייען קיין שום בחורים אדער מאנספערסאן אין א מיידל סקול, און צוביסלעך גייט עס דורך, ווייל איטס אנבעליוועבל, איז אז דו האסט קינדערלעך, האסט מיידלעך אין שטוב, יו שוד בי ווערי ווערי קערפול וויט וואט יו דואינג, זאלסט וואטשן ווער די חבר'טעס פון דיינע טעכטער זענען, וועמען זי ברענגט דיר אריין, ווייל געווענטליך יעדע חבר'טע ברענגט שוין מיט א בחור וואס איז שוין או טי די און שוין אפגעגאלט און אפגעשוירן, און נאכדעם מאכט די מיידל א חשבון, העי, הי טאלקס היז א סוויט טאלקינג גיי, וואטס ראנג וויט הים? ענד דען יו לוז יור טשילדרען. ענד יו העוו טו אנדערסטענד, איטס א רעיפ, איטס נאט האגינג, איטס נאט קיסינג, נישט וואס האגינג און קיסינג מעג מען, באט איטס נאט האגינג, איטס נאט קיסינג, די.

מעג זיך דרייען ביי די מיידלעך, און ווער זאגט אז וויגי פיגי מעג זיך דרייען ביי די מיידלעך און רופן זיי ביי די ערשטע נעמען? וויי קענט ווי סטאפ דיס נאנסענס? ער האט זיך ארויפגעשטעלט דא צוויי פילעמס ס'הייסן שוגער דעדיס ביי די גוים, ביי די אידן אויכעט, מ'אפערט די מיידל א פאטעיטע טשיפ מיט א יאפאפאפא אין די סוף ברענגט ער זיך זיינע רעיפיסטס און מ'מאכט מיט איר נעבעך כל דבר אסור און הערטס אויס אויף די פילעמס וועט איר זען זיי גייען אהיים סיק פאר לייף, אסאך מאל טרעפט מען זיי נישט יארן, מען באהאלט זיי פון די עלטערן, מען סטראשעט זיי, איטס נאט עס סימפל עס יו טינק רבותי, פליז טעיק קעיר אוו יור פאסעשען, אוו יור לאוולי טשילדרען, און נאכדעם גייען זיי אויף דראגס, און נאכדעם שטארבן זיי, כ'דענק ווען מיין טאטע. זכרונו לברכה געווען זייער קראנק, האב איך געפרעגט א רב וואס זאל איך מתפלל זיין, זאגן תהלים ער זאל לעבן, דאס איז דאך נישט געלעבט, ער ליידט דאך יסורים, נאכדעם איז דא אין נמוקי יוסף און ר"ן ווערט געברענגט אז ווען איינער איז זייער קראנק מעג מען מתפלל זיין זאל שנעל שטארבן, פרעג איך דעם רב פאסט עס אז איך זאל מתפלל זיין אויף מיין טאטן, זאגט ער ער ווייסט נישט פון דעם ר"ן, אבער אז דער ר"ן זאגט אזוי איז גוט אזוי, ער האט זיך נעבעך געפלאגט אזויפיל יארן ביטערליך, אזאלכע קינדער דער טויט איז א זיכערע זיכערע רפואה פאר זיי. יעצט מען מיינט אז דיין ברודער ברענגט אהיים א גוירלפרענד אדער דיין שוועסטער ברענגט אהיים א בויפרענד, דאס מיינט דיך, דו דארפסט זייער וואטשן ווייל ער מיינט יא דיך אריינצוכאפן, און ער מיינט נאר אביסל א שטופ, נאכן שטופ ברויך ער דיך נישט, נײַנציק פראצענט פון די אלע זאגן, איך וואטש די אלע מאוויס, עפטער די פירסט טיים, דעי דידנט איווען לוק עניוועי, עני מאר מיי וועי, אזוי שטייט דאך אין די גמרא כיוון שבא ליה פעם אחת היא לא תקפה יצרה, איז במילא דארף מען זייער שטארק וואטשן וועמען. דיין ברודער צו דיין שוועסטער ברענגט אהיים און ווער דיין ברודער און דיין שוועסטער איז, העסט טו בי ווערי קערפול, ווייל אז טאמער איז מען נישט קערפול עס געשעט אזאלעכע זאכן אז זיי ווערן נאך פרעגנענט אויכעט, די מיידל איז נעווער גאנע קליימב אוט אוו דיס ביקאזש שיל אלוועיס פיל מעיבי שי שוד האוו סעיווד די טשיילד, שי שודנט האוו, די דאקטער סעט שיז נאט גאנע מעיק טהרו איט, און חוץ פון דעם ס'איז געווען פאר די ערשטע פערציג טעג, איז דא רבנים וואס זיי האלטן אז ס'איז אויך שוין נישט אזוי געפערליך וואס נאך נישט ארויס פון ספק נפל, נישט וואס איך געב התירים, נאר דיס איז וואט העפענס. און איצט ווילסט עפעס וויסן? ס'איז געווען א גערע חסידישער בחור, די וואס האבן תקנות, קען זיין האט מורא געהאט ער איז א חתן און דער קאמענדאנט וועט אים נישט לאזן וואוינען מיט די פרוי האט ער שוין געמאכט מיט די שוועסטער, רחמנא לצלן. יעצט איך וויל עטס זאלט אויסהערן דא, ס'איז צוויי מאוויס.
We're gonna bring you a really powerful and eye-opening report

טריי גירלס סא יו וועיטינג אן וואן טו קאם בעק נאו?
יא. אין די קאר וויט הער א לאנג טיים אקטיוויסט, עקטרעס עשלי דזשאד.
האו מאטש דו יו עקספעקט הער טו ברענג? פארטי. נאו לעס. דעטס א ניו רול, פארטי. סאו איף שי קאמס בעק וויט מאר דען פארטי דו יו עקספעקט דעט שי בי אפפראנט וויט יו און גיוו יו די פול וועק אר איז שי אנלי גאנא גיוו יו פארטי קאז יו טאלד הער דעט וואס די מינימום?

רב קניבסקי מאכט א גאנצן אפיל הערסט אויף די טמא'נע קהלה, אזאלעכע לצנות איז געווארן וועגן דעם, זיי זאגן איך האב אפגעברענגט כלל ישראל פון וועג, נישט איך, שטיין האט צוגעברענגט, ר' חיים קניבסקי האט צוגעברענגט. רבי חיים קניבסקי האט געהאט א קלוגע רעבעצן, זי האט נישט צוגעלאזט די אלע באלאני, זי איז נעבעך אוועק, מען פארדרייט דעם איד א קאפ, מען מאכט אים משוגע מיט יעדע זאך, צו ער איז באקאנט צו נישט, קודם זאגט ער א מיינונג, ס'איז אזוי נישט שיין וואס מען טוט מיט דעם איד, ס'איז אנבעליוועבל, נישט צום גלייבן וואס מען טוט, מאכט פון אים ליצי ליצנות, מען האט מיר שוין יא א גרויסן גאון אן ערליכן איד, און מאכט מען פון אים ליצי ליצנות, מאכט אן אפיעל אויף די טמא'נע קהלה, און זעהטס ווי דער עולם לאכט אוועק א גוטס. שטיל איז געווארן, איך האב דאך געזאגט דאס גייט געשען, מענטשן האבן געפרעגט, דו האסט אזא געוואלדיגן כח מיט די וואטסעפס מיט אלעם, דענקען זיי, נו וואס דארפסטו האבן אזא מין זאך ווי איינזעצן מענטשן, דו האסט דאך א פאוערפול זאך, אסאך שטערקער ווי די פאליס, זאג איך, דו טיפש דו, ווייסט ווילאנג ס'איז שטארק? ווילאנג דו האסט נישט נאך א צוואנציג דרייסיג פראצענט מענטשן חזירים, ווען דו האסט נישט דאס אז מ'זעצט איין, וואלט מען שוין געמאכט א סאנג, אידעלעך שריי. שייגעץ אריין. די רעגירונג האט זיך גענומען צו דעם לעיזער בערלאנד און זיי גייען אים פינישן, ער איז אזא מין שמוץ דורך און דורך אז ס'לאזט זיך גארנישט זאגן. יא, מ'זאגט אויף ענגליש נאו, יו נאו די סעיאינג וואן הענד וואשעס אנאדער זאגט יענער יעס. עספעשעלי איף דער באוט דוירטי. יעצט איז דא א גרויסע שייגעץ איבערגעדרייט די וועלט, לעיזער בערלאנד, ס'קומט ארויס אויף אים אזאלכע מיעסע מעשים. שיקן מענטשן וואס האבן געזינדיגט צו יוסף הצדיק אין שכם אז זאלן דארט מתפלל זיין, און מען האט געשאסן, אסאך זענען געהארגעט געווארן. א משוגענער! דאס זענען היינט די רעבעס, און דאס זענען אלע רעבעס, רעבע געט דיר א ברכה וואס ער געט דיר א ברכה, ער נעמט דיין געלט און פארטיג, יעצט אויב די באדערט, ס'באדערט דיך נישט אז דו געסט אים אפאר טאלער, דו געסט אים עניוועי צושטייער, אקעי געזונטערהייט. אבער די גלייבן אין די רעבעס דאס איז די גרעסטע אומגליק. די צרה איז אז די רבנים לא די אז זיי האבן נישט אהער גענומען דעם לעיזער בערלאנד יעצט איז ארויס געקומען א גאנצע קול קורא פון רבנים וואס זיי נעמען זיך גאר אן פאר אים אז מען טאר אים נישט רופן צום משפט מען מוז אים רופן צו א דין תורה מען האט דאך אים שוין גערופן אנדערטהאלבן יאר צוריק ער האט נישט געוואלט קומען וואס הייבן זיי אן די רבנים? די מאר די מעריער, ווי מער זיי טוען די אלע שייגעץ שטיק ברענגען זיי זיך אליינס אראפ, גוד פאר יו. יעצט וואס דער עולם פארשטייט נישט באמת, וואס איז די פראבלעם אז מען גלייבט אין די רעבעס, די פראבלעם איז מורא'דיג פשוט, עס האבן זיך ארויפגעזעצט אויפן סאטמאר רבינ'ס בענקל צוויי מענטשן, דער סיגוטער האט געסטראשעט עזריאל גליק אז טאמער מען נעמט נישט ביידע קינדער הוא ובניו בקרב הארץ קומט ער אויך נישט. האט מען זיי צוגעשטעלט די שענסטע קהילה, יעצט זענען זיי געווארן זאליקא.

זיי האבן געזאגט אז מיעל מארט איז כשר, קענסטו גארנישט טון, דאס העט מען עסן צו דו ווילסט צו נישט. איך דענק רבי הערשעלע ספינקער האט געטון דעם זינט די בהמה פלייש איז געקומען פאר ראש השנה יום כיפור סוכות האט רבי הערשעלע געזאגט איך ברויך נישט קיין בהמה פלייש אויב ס'איז א שאלה פון טרייפות ברויך איך עס נישט. רבי הערשעלע האט דאך שוין געוואוסט ווער די סאטמארע שקצים זענען ווייל זיין טאטע האט דאך נאך געליטן אין קראלע פון די שקצים. כ'האב געשריבן אויף זיין טאטן אז ס'איז. פיתו זיין ברויט איז פת עכו"ם און בתו זיינע טעכטער האהאהאהא זיינע טעכטער זענען בת עכו"ם רחמנא לצלן עניוועי האט ער געזאגט איך ברויך עס נישט איך גיי עסן מ'זאל עס ארויסווארפן איז גוט צאל אבער אריין אין גארביטש סיגעטער שייגעץ דער טעראריסט דער ראש הטעראריסטן איז געווען האט ער געשיקט זיינע רוצחים אים זאגן זאלסט וויסן דו זאלסט עס נישט אוועקווארפן ווייל דו וועסט כאפן פאר דעם טא אז ער האט געהערט אזאלכע ווערטער. האט ער זיך דערשראקן, האט ער געזאגט גוט מ'זאל עס שיקן נאכאמאל ער וועט באצאלן, און וואס מיינסטו האט ער געטון, ער הייסט נאכאמאל מ'זאל עס ארויסווארפן. די גרעסטע טעראריסטישע ארגאניזעישן וואס איז געווען איז געווען נישט היטלער, ווייל היטלער האט געהאט א ריזן. איך וויל זיין. דויטשלאנד איבער אלעס. סאטמאר האט נישט געהאט קיין ריזן, זיי האבן געוואלט א פאפע נישט און וויזשניץ נישט, דאס אלעס. דער פאפא רב האט געטראפן א קוואל מקוה, איך ווייס נישט צו עס איז א קוואל צו נישט, מען קען נאך נעגאושיעטן, אבער לאמיר זאגן ער איז געגאנגען דער לאנדסבערגער רב. דאס איז דער שווער פון דעם אליהו מלאך הברית, דער וואס האט געוואוינט מיט די שוועגער, און זי איז אויכעט א לאנדסבערגער שוועגער, דאס הייסט, זעלבע פעמילי, און ער האט אויסגערופן ביי די התאחדות הרבנים, איך געדענק עס, איך בין נאך געווען דעמאלטס א אינגערמאן, איך האב געלערנט דעמאלטס ביי די התאחדות, מ'האט דאך פארגעלערנט הלכות נידה האט מען פארגעלערנט, האט ער אויסגערופן אז די פאפער מקווה איז נישט כשר פאר טבילת נשים, געקומען אברהם בער פרידמאן, דער אברהם בער פרידמאן איז געקומען אזוי ווי א. תמימות, אזוי תמימות'דיגע, אזוי ווי ביי יהושע די גבעונים, און ער האט געזאגט אזוי, איך בין א פאפער תלמיד און א פאפער חסיד, און איך האב געוואלט וויסן, איך הער איר זאגט אז ס'איז נישט כשר, וויל איך עס נישט נוצן, איך קען דאך נוצן סאטמאר, זאגט ער, ס'איז יא כשר, איך ווייס, איך הער דאך אז איר האט אויסגערופן ס'איז נישט כשר, זאגט ער, מ'צאלט מיר א דאלער, יעדער אינגערמאן צאלט א דאלער א וואך, צו א דאלער א חודש מיין איך איז עס געווען. און איך מוז טון מיין דזשאב, אויב נישט וועל איך דאס אויך נישט באקומען, האט ער זוכה געווען צו א חזקי טייטלבוים, ווען ער איז א חתן געווארן האט מען געזאגט זימן שחורים ומצא לבנים, ער האט געזאגט די דרשה דעם צו גיין מיט די שווארצע די גאנצע זאך, האב איך געטראכט יעצט אז דאס איז מורא'דיג פאסיג, זימן שחורים, דיין שווער האט דיר געגעבן א שיינע שווארץ מיידל, ומצא לבנים, האסט געטראפן די אלטע קאקער שוועגערן וואס איז שוין ווייס. דאס איז דער זימן שחורים ומצא לבנים, ווייל אז א איד גייט אוועק פונעם דרך התורה און ער קען זאגן אויף א כשר'ע מקווה אז ס'איז נישט כשר, איז אזוי זעט ער אויס. יעצט איך האלט אויכעט אז ס'איז נישט קיין קוואל, כ'האב ענק שוין געזאגט, איך האב אסאך ראיות, אבער איך האב נישט געזאגט קיינמאל אז ס'איז נישט כשר, אזאנס האב איך נישט געזאגט. דער פאפער רב איז געווען א גאון המקוואות, זיי זאגן אז דער סקווערער רבי דער אלטער האט געקענט גוט הלכות מקוואות, ער האט געהאט א שיעור מיט זיין איידעם האט ער געהאט א שיעור, און ר' מרדכי דוב סייפער, איך ווייס נישט צו ס'איז אמת, ווייל איך האלט ער האט נישט געקענט, ווייל ווען ער האט געדארפט מאכן די מקווה האט ער גערופן דעם פאפער מיטן צעלעמער, נאר א רבי קען דאך אלעס, האט ער דאס אויך געקענט, אבער ס'איז נישט וויכטיג, איז למעשה האט ער געהאט דארטן א קוואל, פיין געזונטערהייט, און דא אין וויליאמסבורג מוז נישט זיין אז ס'איז א קוואל, ס'קען זיין ס'איז פון אושען. אבער דאס איז דאך נישט נוגע צו ס'איז פון אושען צו ס'איז נישט פון אושען, וועמען אינטערעסירן די אלע זאכן? ס'איז א כשר'ע מקווה, דער לאנדסבערגער האט געשריגן אז ס'איז נישט כשר, אזוי האט ער געשריגן ברבים, איך דענק איך האב געלערנט דעמאלטס אין די אברכים און ביי די כולל, איך האב געלערנט נישט אין כולל, כולל האט מיך נישט אריינגענומען, אבער יוסף בהמה האט געזאגט אז וואס האט ער געזאגט אז אזוי ווי דו האסט זיך געלערנט אין וויזשניץ אויך און דו הייסט א געלונגענער מענטש און דו האסט ארויסגעקומען לאמיר זאגן אפילו א דיין, איז דאס וועט אבער נישט זיין גוט פאר אונז. גוטס, ווייל סוף כל סוף פארשטייסט דאך אליינס, דו ביסט דאך נישט געלערנט נאר אין סאטמאר, איך מיין דו האסט זיך געלערנט ערגעץ אנדערש אויך, האב איך געזאגט גיי דיר דרעק וואו דו ביסט, האט מען אונז אין תולה תורה, תורה האט מען אונז אין תולת האט מען אונז אין שמוץ יאנץ, עניוועי ס'איז נישט וויכטיג, אבער כ'האב געלערנט אין כולל ביינאכט, און כ'האב נישט באקומען קיין געלט, פארשטייט זיך מ'טאר נישט אויסנוצן דאס געלט, ווייל דאס דארף מען דאך איבערלאזן פאר די אלע אנדערע שקצים, ס'איז דאך שלמה לייב וויינבערגער דער געי פעגעט, עניוועי. לאמיר צוריק קומען דא. ס'איז א מורא'דיגע מעכטיגע פאוערפול ארגאניזעישן, זיי האבן נישט קיין שום לימיטעישאנס, איך ווייס נישט רבי אברהם לייטנער, הרב הצדיק רבי אברהם לייטנער מאנטעווידעא רב האט זיך געשלאגן מיט סאטמאר, האט ער געהאט א גרויסן פראבלעם, ווייל זייער אסאך מאל האט מען אים געזאגט טו דאס און דאס, מ'גייט נאר מיט דעם, האט ער געזאגט דאס טאר איך נישט טון וועגן די תורה הקדושה, און מ'מעג נישט אלעס טון. האט יעצט אויך צוטון מיט א מקווה, מיט א מענטש וואס איך וויל אז מען זאל אים ארויסווארפן פון די מקווה, און ס'האט זיך אנגעהויבן א גאנצע זאך, מען האט מיך אנגעהויבן צו קראס עקזעמען אז דאס און האב איך געזאגט ער ווערט, ער ווערט, ס'איז זאכן וואס איך קען דיר נישט זאגן, דו ביסט נישט קרוב, און איך וויל נישט ס'זאל זיך ארום דרייען אין מיין נאמען, ס'איז נאך אלץ דא א תורה, מען קען זיך נישט שלאגן סתם אזוי וויאזוי מען וויל, אונז זעמיר נאך משועבד צו די תורה הקדושה, עניוועי, למעשה. שטעל דיר פאר, איך וויל דיר געבן א. א שטיקל זאגן. אין אמת'ן טאר איך שוין היינט נישט רעדן פון דעם, ווייל ס'איז אן ענין פון לעוג לרש. ביז יעצט איז געווען הרב אלי' ניימאן, וואס דער רבי אלי' ניימאן איז געווען דער פירוש רש"י להבדיל אויפ'ן רעבן, וואס ער האט פארענטפערט אלע דעם רעבן'ס סתירות און אלע זיינע משוגענע זאכן. שוין, האב איך געמעגט רעדן. היינט אז ס'נישט דא ווער ס'זאל פארענטפערן דעם רעבן, טאר איך נישט. אבער איך וויל למשל פארשטיין, דער יצחק לבנון שטערן, דער שייגעץ טמא, דער ווייסט נישט וואסערא כח ער האט. ער איז אזא שטיק צו טראכטן, הערט אויס, איך האב אמאל געהערט א דרשה, עס האט זיך עפעס געהאנדלט, איך געדענק נישט וואס איז געווען דעמאלטס די אישו, און מען האט געסטראשעט ר' מאטעלע, און מען האט אים צוגעלייגט אז סאטמאר האט א כח, שוין, האט מען אים געזאגט אז סאטמאר האט א כח, און ער זאל מורא האבן פאר זיי. האט ר' מאטעלע געזאגט, איך האב אויף די וועלט פאר קיינעם נישט מורא.

מורא ר' מאטעלע האט מורא געהאט פון ר' יצחק לבנון שטערנ'ס טעראר, פארשטייסט? און אונז דארף מען פאר אים מורא האבן. פארוואס? איך בין נישט ר' מאטעלע, איך האב נישט קיין מורא דאס פייפן, איך דאוון מנחה צו מעריב, פייף וואס דו ווילסט, יצחק לבנון שטערן איך גיי דיך אראפברענגען, איך האלט שוין אינמיטן, דו האסט שוין זיין אין חינוך א שייגעץ טמא. און וועלכער טאטע ס'וויל האבן קינדער שקצים אזוי ווי דו, און ער וויל האבן אזאלכע קינדער שקצים ווי דיינע קינדער זענען, זאל זיי שיקן צו דיר לערנען, ווייל וואס דו האסט אויפגעכאוועט האבן מיר אונז שוין געזען. עניוועי, ער איז געגאנגען אין דער מאטע און ער האט געזאגט ער האט פאר קיינעם נישט מורא און פאר יצחק לבנה שטערן'ס טעראר האט ער מורא געהאט. פארשטייסט? און ס'איז נישט נאר יצחק לבנה אליין, ס'איז משה טעראריסט. משה ביסט אן אלטער אפגעשימלטער מענטש, האסט דיין גאנץ לעבן עוסק געווען אין מלחמות פאר גארנישט, האסט געוואלט דער סיגוטער זאל זיצן אויפן בענקל, און היינט זיצט דער סיגוטער אויפן בענקל, ער האט איבערגעלאזט צוויי שרצים, שקצים, וואס האסטו דערפון היינט? אי שייגעץ טמא וואס דו ביסט. דער רבי האט געזאגט, ווער ס'וועט אנרירן איין זאך פון מיינע מוסדות,

אונז זעמיר נישט קיין לאנדאנער קורצקעפיגע חברה, אונז זעמיר זייער בראד מיינדעד, אופען מיינדעד פיפל, שטייסט? ווייל ער וויל אונז אריינציען אינעם אלטן סאקמערע קאקמערע אזיאטישן וועג, אז אונז זאל מיר זיין נעראו מיינדעד פיפל, און וואס די רבי זאגט דאס וועט מען פאלגן, אונז האמיר נישט געפאלגט, אונז זעמיר פראוד אוו איט. כ'האב גערעדט פאריגע וואך צו פאר צוויי וואכן אז איך האב געהייסן יעדן זאל זיך גיין מאכן דרייווער לייסענס כאטשיג דער רבי זאגט אז נישט, זאגט מיר איינער נחום דו ביסט א צדיק, פרעג איך וואס איז יעצט געשען, זאגט ער כ'וועל דיר זאגן דעם אמת, איך האב דיך געפאלגט, דו האסט צוגעשטעלט וואו צו גיין אויף די בראנקס, און דו זאלסט וויסן איך האב דיך געפאלגט, כ'וויל דיר זאגן אז כ'האב געמאכט א ביטערן עקסידענט, כ'האב נישט געהארגעט קיינעם, ס'האט נישט געהאלטן דארט, אבער ס'איז געווען א. ביטערער ביטערער ביטערער עקסידענט, און ווען נישט דאס וואס איך האב די לייסענס, און אבוויעסלי דו האסט אלץ געזאגט אז מען זאל מאכן די בעסטע אינשורענס, מען זאל נישט קארגן פאר אינשורענס, אויף דעם טאר מען נישט קארגן, דו האסט אונז געלערנט, כ'געדענק אייביג ווי האסט אונז אויסגעלערנט, דא פאר נאך, דעמאלטס איז געווען זעקס זיבן דאלער, היינט איז עס שוין פופצן דאלער, קענסטו האבן א מיליאן דאלער, א מיליאן, נישט א מיליאן, ס'איז א פיר מיליאן דאלער מיט אן אמברעלא, ס'טייטש אזוי, יו וואלק עוועי, דעטס איט, קען איינער. ער איז געווען פון סאוט אמעריקע, ער האט געדרייווט פאר קעסקעידס לינען, האט אריינגעבאמבט מיט אזא טראק אין מיר, איך בין געווען געסטאפט ביי א רעד לייט, איי מין דער וואז נאו ארגומענט אז יענער איז געווען די שולד, און יענער איז נישט געווען דא אפילו ליגעל א סיטיזען איז ער אנטלאפן אויכעט, בקיצור די קעדילעק וואס כ'האב געדינגען. איך פלעג אלץ דינגען ברייטע קארס, סא טאמער ווערט אן עקסידענט זאל מען נישט געשעדיגט ווערן. איז דעם קעדילעק וואס כ'האב געדינגען איז געווען א טאוטל לאס, עד כדי כך, די אינשורענס קאמפאני האט מיר געוואלט, וואס איז געווען איז כ'האב מיך געטרייט איינצודרייען אויף פלאשינג, און דער קעסקעיד לינען האט אריינגעהאקט אין די בעק מיט אזא טראק, און איך האב געהאט אויסגעדרייט די סטירינג וויל זיך איינצודרייען אויף פלאשינג לינקס, און ס'געקומען קארס פון די אנדערע זייט, זיי זענען געווען געפארקט, נישט געפארקט, געווארט אויף ביי די לייט, און ס'איז געווען אזא העד אן פון אלע זייטן אז די קעדילעק וואס כ'האב געדרייווט האט מיך אפגעקאלט די אינשורענס קאמפאני צו כ'וואלט געוואלט אפקויפן די קאר פאר פֿיר הונדערט דאלער, פרעג איך אים וואס איז עס ווערט, ס'איז דאך א טאטעל טאטעל טאטעל לאס, זאגן זיי עס איז א ברענד ניו קאר יא איך ווייס ס'איז צוויי חדשים אלט, קענסט אראפ דרייען אלע פֿיר רעדער און דו קענסט פארקויפן די רעדער כמעט פאר ברענד ניו, פרעג איך אים אויב ס'איז טאקע אזא גוטע ביזנעס און פארוואס טוטס עטץ. נישט אויס דריי עטץ נישט ארום די רעדער, האבן זיי מיר מסביר געווען אז זיי קענען דאס נישט טוהן ווייל זיי האבן איינגעגעבן אז ס'איז א טאטעל לאס און אז זיי וועלן אנהייבן צו מאכן געלט אין דער זייט וועט זיין יענע פראוד יענע חזיריי האב איך געזאגט הער אויס איך בין נישט קיין מעקעניק שאפ איך האלט נישט ביים פארקויפן נאכדעם פרעג איך אים וואס גיי איך טוהן מיט די בעלי מטפלים בנבילה וואס זאל איך טוהן מיטן קעדילעק אליינס איז גוט דו געבסט עס מיר אלעס אויף איין

טאטעל טאטעל טאטעל לאס. אנבעליוועבל. און איך לייג אייביג ארויף ווען איך נעם ארויס א קאר לייג איך אייביג ארויף אפאר דאלער עקסטערע יעדן טאג. מיר קאסט למשל דינגען א קאר צוויי הונדערט דאלער און אינשורענס קאסט נאך צוויי הונדערט דאלער. אבער איך לייג עס ארויף. איך בין נישט קארג. איך וויל נישט זיין קארג. איך וויל נישט האבן צו טון דערמיט גארנישט. איך האב נישט געהאט גארנישט צו טון. גאט פול אינשורד. איי וואזנט איווען אינוואלווד. עניוועי. סאו דאס איז וואס איך האב געהאט.

ענד געס וואט? כ'האב געהאט א ביטערן עקסידענט, ס'איז געווען אינשורד און איי דזשאסט וואלקט אוועי. עניוועי, סאו דער יצחק לבנה שטערן איז א גאנצער מאכער און טררררר יעדער האט פון אים מורא. איך האב נישט פאר דיר מורא יצחק לבנה שטערן, איך האב פון דיר גארנישט קיין מורא. אבער אפילו ר' מאטעלע דער גרויסער צעלייגער האט פון אים מורא געהאט ווען יצחק לבנה שטערן פלעגט אריינקומען האט ר' מאטעלע מורא געהאט. יעצט ס'איז נישט קיין עוולה אז ער האט פון אים מורא, אלע אנדערע רבנים האבן אויך מורא געהאט, נאר אלע אנדערע רבנים האבן נישט געזאגט גארנישט. האט ער געזאגט איך האב אויף די וועלט פאר קיינעם נישט קיין מורא, ס'זעט אויס יצחק לבנה שטערן איז נישט פון די וועלט, עניוועי לאמיר גיין ווייטער, איז דא יעצט כסדר אין ארץ ישראל מען כאפט נאך מענטשן חזירים און נאך מענטשן חזירים, מ'האט געכאפט א בחור וואס האט גערעיפט זיין שוועסטער, איך האב שוין גערעדט וועגן דעם אז ס'איז א חוצפה שאין כמוהו אז מען לערנט נישט די מיידלעך, און דער עולם האט זיך אויפגעוועקט, איך האב געקאלט עטליכע. פירער פון בית יעקב, איך האב זייער נאנט קאנטעקט מיט זיי, אבער איך טענה מ'טאר נישט האבן קיין זכרים אין בית יעקב, ווייל אויב מ'גייט האבן זכרים אין בית יעקב, טיטשערס און כדומה, דארף מען אריינלייגן אין די חדרים און אין די ישיבות, דארף מען אריינלייגן שיינע אכצן יעריגע מיידלעך זאלן געבן סאפארט פאר די בחורים, עניוועי, די וועלט איז שוין געקומען צו דעם אנערקענונג אז איך בין גערעכט, סא דעטס איט. איז למעשה איז אזוי. מ'האלט אין איין כאפן, איך ארבעט דארט מיט די פאליס, און זאל איך ענק זאגן, ס'איז דא נאך איינער הערש לייב הענדלער, ער איז אין וויזשניץ, ס'איז דא דארט א הערש לייב הענדלער וואס איז געווען א טרעוול עידזשענט, ער איז א מגיד שיעור געווען, נישט ער, ס'איז דא הערש לייב הענדלער, ער וואוינט אין וויזשניץ, און פון ווען איך געדענק אים נאך אלס בחור, און ווען איך האב געלערנט אין וויזשניץ, פלעגט מען פון אים נישט קענען אויסהאלטן, אז ביז דו האסט דיך געטראפן מיט אים אין מקווה האט ער דיך געשטופט אין די מחילה, געמאכט משכב זכור, א חזיר, ער איז א דייטש, זיין טאטע האט געדזשוינט די וויזשניצער קלוב, איז געקומען פון דייטשלאנד, אין לילענבלום האט ער געדזשוינט די וויזשניצער קלוב, זיין טאטע, זיין זיידע, און ער האט ליב אריין אין די מחילה, און איך האלט אין איין באקומען קאמפלעינטס, איך בין שוין געווען ביי הרב לאנדא וועגן אים, נאר הרב לאנדא איז שוין געשטארבן, הרב לאנדא האט געזאגט אז איך האב דאך איינער וויינער, זאג איך אים הערשל וויינער'ס זון האט מיר געזאגט ער טויג נישט צו אים ווייל ער איז אסאך עלטער פון אים, ס'שטייט אזוי, ער איז משגיח אויף די יונגערערע בחורים און אויף די יונגע יונגעלייט אויף וועם ער האט א. שפּור. מען נעמט אַזאַ אַלטן חזיר, וואָס איז אַלט זיבעציק יאָר, און האָט אַזעלכע צוויי שיינע געדרייטע פּאות און מאַכט זיך אַזוי תּמימותדיק, און ער איז מענדעלע חזירס חסיד, איז אַ גאַנצע זאַך. מען האָט פאַר אים מורא, ער איז אַ חזיר. עטס, איך וויל ענק זאָגן אַ קלייניקייט, עטס זאָלטס פאַרשטיין. אונדז האָבן מיר זיך געשלאָגן, אַז ס'איז דער גרעסטער פּראָבלעם די סטעטשו אָוו לימיטעישאָן. ווייל אַכצן יאר ווייסט נאך נישט א מענטש וואס מ'האט אים וויי געטוהן און וואטס גאוינג אן, און מ'דארף מאכן זיכער אז דער מענטש ווי מ'זאגט דארף מאכן זיכער אז מ'מוז אים געבן א טשענס ער זאל קענען גיין אין קאורט. האט מען אויסגעפירט די גרויסע זאכן, איינס איז אז אין ארץ ישראל ביז טוירטי עיט ביז די אַכט און דרײַסיק בוירט דעי קענסטו סוען, ס'איז א מורא'דיגע געווינס, יעדער זאגט אז ס'איז א מורא'דיגע געווינס, יעצט לאמיר אבער גיין ווייטער, דא מענטשן זענען שוין דורך די טוירטי עיט בוירט דעי, האט מען געפענט א יאר א ווינדאו, א ווינדאו מיינט אז אין דעם יאר קען מען סוען ביז די זיבעציג יאר. אפ טו סעווענטי, טו יור סעווענטיעט בירטדעי קענסטו סוען. א מורא'דיגע געווינס, איך ווייס וואס דאס הייסט. יעצט די יאר, יער צוויי טויזנט און צוואַנציק, איז די יאר וואס ס'איז אפן א ווינדאו, מ'קען סוען וועמען מ'וויל. מענטשן קאלן אפ, בער שלייף האט זיך געשטופט אין די מחילה, ער שטופט נאך יעצט. ער פלעגט שטיין, איך בין נישט דא געווען, איך האב שוין נישט דא געלערנט, אבער זיי זאגן אז ער פלעגט שטיין אין מקווה פרייטאג אזוי דריי שעה קוקן צו יעדער יונגערמאנ'ל צו ער האט שוין האר, עניוועי, איך זאג פאר די אלע, יעצט איז די יאר, גיי צו א לויער, נעם זיין נאמען, נעם זיין אדרעס, גיי צו די פאליס, עפן א פייל, און אין נאו טיים ביסטו ווערט הונדערט טויזענט דאלער פון אים, איי ער האט נישט, ער האט א דירה, מען האט שוין אלעס בודק געווען, איך האב שוין געזאגט יעדן זאל בודק זיין. ער האט א דירה אויף זיין נאמען און עטס קענטס אונען זיין דירה אים געבן א שטויס ארויס אים שיקן אין א מושב זקנים און איך בעט יעדן איינעם מאכטס ענק נישט משוגע יו קען געט אים מיינט א לאמפ סאם געסטו באקומען די עוורידזש אזא לאו סוט איז הונדערט און פופציג טויזענט יו עס אמעריקען דאלער יעצט די לויער העט אראפ נעמען א דריטל העט ער נאך אלץ בלייבן גענוג קענסט קויפן באלד א דירה פאר דיינס א קינד דער חזיר ארום געגאנגען.

זיי מוזן אלעס באצאלן ווי א טאטע פון וואו ער האט געלט, ס'איז א פראבלעם ווייל ווען ער איז סראל'ס א חסיד, סראל שטעלט דאך צו פאר אלע חזירים געלט, נו און מענדעלע קען דאך נישט צושטעלן ווייל ער האט אליינס נישט, ס'איז דאך ביי זיי די שיטה קדושה, ישועות משה, משוגענער צודרייטער. מענדעלע כ'וויל דיר עפעס זאגן, נישט נאר דו ביסט צודרייט, נישט נאר דיין מאמע איז געווען צודרייט ליידער שוין נאר דיין טאטע איז געווען פונקט אזוי צודרייט משוגע געווען פון וויזשניץ האט ער געגאנגען צום רעבן אין לילענבלום איז ער

הייליגער הייליגער הייליגער לייזער בערלאנד ימח שמו וזכרו, האב איך געווען פון וועם צו האלטן, זיכער איז געווען, מ'האט געקענט האלטן זיין פיפיק, א פרוי איז זי געווען בלוטיג, זי איז געווען א נידה, איר מאן האט נישט געוואלט וואוינען מיט איר, האט זי געקענט האלטן זיין פיפיק, ער האט דאס געלאזט, חזיר וואס ער איז, פארשטייסט, מילא נאך געווען פון וועם צו האלטן און פון וועם צו גיין, אבער היינט צו וועם האסטו שוין צו גיין, גייסט צו ישראל האגער, דער חזיר, דער פון מאנסי? נאך א חזן מופלא! ער האט זיך איינגערעדט ער עט אונטערשרייבן און דער יצחק לבנה שטערן עט אים צוהעלפן, סרול האגער, עטס גלייב מיר נישט און די אלע שטותים האט מיר קיינמאל נישט געגלייבט ווי איך האב געלערנט אין וויזשניץ נאכן זאגן די רבי און די רבותא און די רבי ווייזט מופתים האט געזאגט נישט קיין מופתים נישט קיין גארנישט אין כאן לא נדר ולא שמתא ולא ארור, אבער יש כאן סליחה און מחילה דאס איז אלעס וואס ס'איז דא א גרויסע מחילה עניוועי דעם טאטענס א זון האט ער געירשנט ס'איז אזוי ווי יעדער איר איש איז דאך אויך געגאנגען צו זיין סא איך וויל זייער קלאר מסביר זיין ווער ס'האט געהאט א סכסוך מיט עניבאדי קיין חילוק עספעשעלי מיט אים אים האבן זייער אסאך מענטשן געהאט סכסוכים ער פלעגט נאכלויפן אין די מקווה יעדן מענטש און ס'דא אמאל איינער האט ליב איך ווייס האט ליב א קוק צו טאן. האט ליב א טאטש צו טאן, ער האט געוואלט יעדן די מחילה, די מחילה פלעגט זיך אריינשטופן זיין ווירשטל, גיין ארום און ארום און פארטיג, און ער האט גענומען אינעסענט בחורים, זיי דערציילן מיר אלע, און כדי מען זאל אים נישט קענען גיין פארמסר'ן אז ער האט דאס און דאס געטון, פלעגט ער אנכאפן דעם אינעסענט בחור'ס הענט, אינעסענט בחור, האט דאך דיר גארנישט געטון. און ער פלעגט שלעפן און עס ארויפלייגן אויף זיין פיפיק, און ער פלעגט עס אויסרייבן מיט זיין הענט דאס נעים בקדושה ובטהרה, ממילא האסט אים נישט געקענט גארנישט טון, ווייל דו האסט מיך געשלעפט, איך האב דיך געשלעפט צום שמש, און שוין. און אזוי האט ער אפגעטרענט האלב וויזניץ. ווייסט? און ווילסט מיך פרעגן פון וואנעט איך ווייס אז ס'איז אמת, איך ווייס דיר וואס, ס'איז נישט אמת. קוק יעדן פרייטאג, דו קענסט זיך דאך נישט באפארען מיט אים, ער געט זיך א שטעל אריין אין די מקווה, ואומר לים התוהו סובוי'. וואס מען דארף טון איז, מען דארף נעמען מאכן א פאליס רעפארט, און א לויער, דער לויער וועט עס זאגן אלעס וואס צו מאכן, ווייל יעצט האט מען געעפנט אויף א יאר א ווינדאו פון יאר איז שוין אדורך געגאנגען צוויי אדער דריי חדשים, מאכן גענוג שנעל, עס וועט נאך פארלירן אלעס און ער וועט נאך בלייבן א געווינער, אזא מענטש דארף מען עוקר מן השורש זיין, ער איז א שייגעץ טמא, כ'בין יעצט געווען אין ארץ ישראל. איך האב געזוכט, האב אים געוואלט זאגן זאלסט וויסן איך גיי ארויפלייגן אין פאבליק אז מ'זאל דיך גיין איינזעצן, איינזעצן קען מען נישט סארי, מ'קען נאר סוען פאר מאנעטערי, פאר געלט, מ'קען נישט איינזעצן ווייל ס'איז שוין צו אלט, מ'האט געעפנט א ווינדאו אבער די ווינדאו איז נישט אויף איינצוזעצן, ס'טייטש אזוי אויב איינער איז ביז אכט און דרייסיג קען מען ריעלי איינזעצן, טאמער ער איז שוין העכער און מ'האט געעפנט יעצט א ווינדאו וואס דאס ארבעט ביז זיבעציק דאס איז נאר גוט אויף געלט, דאס הייסט אז מענדעלע זאל זיך צוגרייטן געלט ווייל.

צבי אריה הערש לייב הענדלער, אזוי האט מען אים גערופן, און דער טאטע איז געווען א טייטשער הינט און דער זיידע אויך, וואס האבן זיך צוגעטשעפעט אויף וויזשניץ, מיר האבן געדארפט האבן פיפיקלעך פון אינדרויסן, האבן מיר נישט געהאט גענוג אין וויזשניץ חזירים, עס האט אונז געפעלט גענוג חזירים. שוין, יעצט וויל איך סתם רעדן וועגן א קלייניקייט. עס איז וויכטיג אז מען זאל רעדן דערפון. אזוי ווי כ'האב ענק געזאגט פלארידע, ס'איז דא אזא זאך וואס דאס איז פאר חולי רוח פאר מענטשן וואס זענען נעבעך פארכאפט אין משכב זכר איז וואס מען דארף טון איז מען דארף מאכן זיכער אז עטס מופטס אהין אין אזאלעכע שטעט און כ'האלט מען דארף אין ארץ ישראל אויך מאכן אזא שטאט פאר משכב זכורים אזא הערש לייב הענדלער. נאך אפאר אזאלעכע, ער זאל דאן, די אלע חברה, די חזירים, פארשטייסט? דאס איז וואס מען דארף מאכן פאר ענק א שטאט, ממילא די גאנצע וועלט זיין סעיף, די גאנצע וועלט וועט נישט זיין אונטערגעווארפן אין ענקערע חזיריי, דארט וועט עטס קענען גיין מיט הויזן, אן הויזן, גיין אין שול מיט די הויזן, נאקעט, איט מעיקס נאו דיפערענס. יעצט האטס אלע א לעכטיגן און א פרייליכן שבת און א קבלת התורה בשמחה.